א גוטן חודש אדר א', ס'איז די וואך פרשת תצוה. ס'קומען יעצט ערנסטע צייטן, ס'איז אדר, אדר ראשון, אין בין אדר ראשון לאדר שני, איז דארף מען קודם כל רעדן אביסל וואס ס'גייט פאר, מענטשן גייען ארום פאר צדקה, יעצט אז א מאן קלאפט אריין צו א פרוי און זי איז אן אלמנה, אדער א גרושה, אדער א מיידל, און אמאל אפילו א פארהייראט ווייבל, קען ער נכשל ווערן מיט איסורים חמורים. אז א פרוי, לעצטנס גייען ארום נאך צדקות, אז א פרוי קלאפט אריין און ס'איז דא א איד וואס די ווייב איז אין פלארידע צו וואס, קומט ער אריין דארטן און ס'געשעהט אן אומגליק, אבער נישט נאר דאס, אויסער דעם וואס קען געשעהן אז זאלן עובר זיין אויף איסור עריות, וואס טוסטו אז די פרוי זאגט אז ער האט איר געטאטשט? ביסטו דאך פיניש, איר ווייסט אז זי קען זאגן וואס זי וויל, ס'ווענדט זיך ווי רייך דער מענטש איז, און נאכדעם איז דא אלמנות וואס זענען רייך, מ'קומט צו זיי נאך געלט כסדר, רבותי איך וויל ענק אויסלערנען א זאך, נישט א מאן און נישט א פרוי מעג עפענען א טיר פאר א שנארער, פאר א משולח, פאר א קאלעקטער, א בחור קען אויך זאגן האסט אים געטאטשט, די זענען אלע א זייער אסאך וואס זיי קומען דא נאך געלט זענען אביסל חסר דעה, זענען אביסל פסיכיש, עפענטס נישט קיין טיר, טוטס מיר א טובה. ס'שטייט והיה מעשה הצדקה שלום שלום זאגט רש"י שלום בממונו שלום בגופו שלום בתורתו מעשה הצדקה דארף אויסגעהאלטן זיין לויט אלע דריי בגופו בממונו בתורתו די תורה לאט נישט מ'זאל עפענען א טיר וועגן יחוד עפנט נישט קיין טיר איך דענק לעזער בערלאנד האט ארומגעשיקט א פרוי א גרושה א קאלעקטער זי איז געקומען צו אונז אין אפיס נאך געלט מיין בעל הבית האט זי ארויסגעווארפן. האט געזאגט זי מוז זיין א זונה און ער וויל מיט אזא מוסד נישט האבן קיין שייכות, דאס איז נאך געווען ווען לעזער בערלאנד האט נאך געהייסן פון די צדיקים די קדושי עליונים, היינט איז ער אויכעט א צדיק און א קדוש, ס'ווענדט זיך נאר ביי וועם, ס'איז נאך דא וואס האלטן אז ער איז א צדיק און א קדוש, עניוועי. איז דארף מען זייער וואטשן, נאכדעם דארף מען וואטשן אז די בחורים זאל נישט גיין נאך געלט, ווייל זיי הייבן אן צו באקומען געלט, ווייסן זיי ווי צו קויפן דראגס, וויד, מאראוואנע, אלעס קען מען היינט קויפן. מ'דארף זייער וואטשן וואס מ'טוט רבותי, ס'איז שעדליך. די גאס איז אינפעסטעד. ס'איז דא אין סטעיטס, למשל אין דענווער קאלאראדא קען מען אפיציעל קויפן מאריוואנע ליגעל, מ'גייט אריין אין א סטאר און מ'באצאלט, זאלסט וויסן ווי דיינע קינדער פארן אלץ, ס'איז געווארן א נייע זאך אז מ'פארט אויף פונטא קאנא, ס'איז צוריקגעקומען יעצט א אינגערמאן ער איז אנשטעקיג מיט די די וויירוס. מיט די דיזיס, און אזוי וועלן נאך אסאך זיין אנשטעקיג, זיי זאגן זיי האבן עס געקריגן פון א מאסקיטא אבער שטילערהייט זענען זיי מודה אז זיי האבן געהאט זנות, א אינגערמאן איז געווען אין פונטא קאנא פאראיאר האט ער מיר געזאגט ער האט געהאט א טריפל העדער ער האט געהאט א באבע א טאכטער און אן אייניקל אלע דריי האט ער געהאט אין איינמאל רבותי נאו וועיר יור האזבענדס אר גאוינג און די אינגעלייט זאלן וויסן ווי זייערע ווייבער גייען ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז ליגעל דאס איז נאר א פראבלעם בין אדם למקום בין אדם לחבירו איז עס ליגעל נאכדעם איז געווארן יעצט א נייע קראנקהייט אז אינגעלייט נעמען זיי זענען די באס נעמען זיי אויס די ווארקערס פאר האלידעיס פארן מיט זיי אינאיינעם אויף פלארידע אסאך זאגן מיר יא אבער איך מיין ווייב פארט דאך מיט זאג איך אים דאס איז גארנישט ס'איז דא צייטן ווען דו גייסט דאווענען אנשטאט צו גיין אין שול גייסטו מיט איר ביים ביטש צו דארטן ווי זי איז אין האטעל ליסן די באלאוני זאלסטו פארציילן פאר אן אנדער מען זאגט אויף ענגליש טעל איט טו די מארינס נישט צו מיר איך קען די אלע גימיקס רבותי לאמיר זיך צאם צאמען ווייל ס'איז ממש א שרעק יעצט. כ'בעט נאכאמאל, ס'איז ברוך השם דא א גרויסע טשעינדזש לטובה וועגן די מקוואות, אבער איר זאלט וויסן, מען דארף נאך אלץ רחמים וחסדים, מ'טוט אנטאטשן דיין קינד איז ער פינישט, ס'נעמט נישט לאנג, דער חזיר שטופט זיך נאר, ממש לעבן, ווען מען אים געט ער אים אזא טעסט אויס און א שטופ אריין, אדער זיין ערוה אין אים, אבער זיין הענט כאפט ער אן דעם יונגל'ס אות ברית קודש, רבותי, דאונט לעט יור טשילדרען גאו טו די מקווה, נישט דא היינט כמעט קיין סעיף מקוואות. און לאזטס נישט די קינדער, ס'איז היינט נישט דא געהעריג קיין חדר שוין, ס'איז שוין האלב בין הזמנים, די קינדער גייען שוין נאך געלט, און די בחורים, בי ווערי קערפול וואטס העפענינג. איך זאג אייביג, די אלע משולחים קומען ביי די טיר אויכעט, כ'האב דאך אים געזעהן אין שול, אז ער איז שוין געווען אין שול וואס דארף איך אים געבן עקסטער אינדערהיים, ס'הייסט איך דארף אים געבן פאר ברעקפעסט לאנטש און סאפער? יעצט די וואך רעדט זיך וועגן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דאס איז אין קפיטל כ"ה פסוק ח'. יעצט אין שדי חמד אין די כללים אין מערכת ב' ברענגט ער צו פון אחרונים אז כאטשיג אונז געפונען מיר נישט באמת א מצוה אז מען זאל בויען א א שול אונז געפונען מיר דאס נישט אלץ א מצוה אין א פסוק און די אלע מוני המצוות ציילן נישט די מצוה פון בויען א שול אלץ א מצוות עשה זאגט ער אבער מכל מקום איז דאס אריינגערעכנט אין די מצוות עשה פון ועשו לי מקדש, ווייל ווי באלד זענען גלייך, די מקדש איז גלייך מיטן בית המקדש, און אזוי שטייט אויכעט אין זוהר הקדוש אין פרשת נשא ועשו לי מקדש, זאגט דער זוהר הקדוש סתם דכל בי כנישתא דעלמא מקדש איקרי, יעדער בית מדרש אדער א בית הכנסת אין די וועלט ווערט אנגערופן מקדש. אז דער אייבערשטער זאגט ועשו לי מקדש איז מאך מיר א שול, בזמן הזה ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש איז מאכן א שול איז פונקט אזא גרויסע מצוה ווי געווען צו מאכן דעמאלטס דעם בית המקדש. יעצט, ס'ווערט געברענגט, די גמרא אין מסכת מגילה דף כ"ט עמוד א' שטייט, ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, דאס איז א פסוק אין יחזקאל קאפיטל י"א. אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, אז דאס איז די בתי כנסיות און בתי מדרשות פון בבל, אויף זיי שטייט ואהי להם למקדש מעט, איז א סימן אז דאס איז אזוי ווי צו בויען א בית המקדש. נאכדעם שטייט דארטן אין די גמרא דרש רבא מאי דכתיב השם מעון אתה היית לנו, דאס איז א פסוק אין תהלים קאפיטל צדיק, דרשנט די גמרא אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, זעהן מיר דאך פון דעם אז די בית מדרש דאס איז די וואוינונג פונעם אייבערשטן. יעצט דער מרדכי זאגט אז ס'איז דא א איסור פון צו צעווארפן א שטיין אין א בית מדרש פונעם לאו וואס איז דא אין בית המקדש, זעהן מיר דאך אז א בית מדרש האט די קדושה פון א בית המקדש. ש, און אסאך אחרונים ברענגען צו דעם מרדכי, און זיי זאגן אז די הארבקייט פון קדושת בית הכנסת איז גאר א דאורייתא, אזוי ווי מען האט נישט געטארט צעווארפן אין בית המקדש א שטיין, איז אז דער מרדכי זאגט אז דאס איז די זעלבע עבירה אין א בית הכנסת, איז ממילא איז עס גאר א דאורייתא. יעצט, א בית הכנסת איז אזא הייליג פלאץ אז די שכינה רוהט דארטן. ס'ווערט געברענגט אין ירושלמי אין ברכות פרק ה' הלכה א', אמר ר' פנחס בשם ר' הושעיה, ר' פנחס האט געזאגט מיטן נאמען פון ר' הושעיה, המתפלל בבית הכנסת ווען איינער דאווענט אין א שול כאילו מקריב מנחה טהורה, איז אזוי ווי ער האט מקריב געווען א מנחה טהורה. מאי טעמא, פון ווי לערנט ער דאס ארויס? ווייל ס'שטייט כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם, דאס איז א פסוק אין ישעיה ס' ו, איז במילא הייסט די שול אזוי ווי א כלי טהור, און אז מ'דאווענט דאך, איז דאך עס אזוי ווי קרבנות, איז עס אזוי ווי מ'האט געברענגט פארן אייבערשטן א מנחה טהור.

יעצט אונז ווייס מען דער דרשו השם בהמצאו איז געזאגט געווארן אויף עשרת ימי תשובה, אבער לויט דעם ירושלמי איז דרשו השם בהמצאו דאס איז אין א שול, אזוי ווי אין עשרת ימי תשובה איז זייער א הויעכע מאמענט אז דער אייבישטער איז נאנט, אין א שול איז ער אויכעט אזוי נאנט. אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק ולא עוד און נישט נאר דאס אלא שאלוקיהם דער אייבישטער עומד על גביו ער שטייט העכער יעדן שול, מאי טעמא דכתיב אזוי שטייט א פסוק אין תהלים קפיטל פ ב אלוקים ניצב בעדת קל, קרב אלקים ישפוט. יעצט, ואמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן ברית כרותה, איך האב געשניטן א בונד, היגע בתלמודו, ווען איינער פלאגט זיך מיט זיין לערנען בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח, ער וועט עס נישט שנעל פארגעסן. איך זאג עס וועגן דעם ווייל ס'איז דא זייער אסאך אינגעלייט וואס זענען זייער נעגלידזשענט צו גיין דאווענען אין א שול, אפילו ער מעסט שוין אויס די תפילין אינדערהיים, ער דאווענט שוין אפ אין פינף מינוט, ער זאגט שוין קריאת שמע וברכותיה מיט די תפילין, אבער ווען ס'קומט צו גיין דאווענען מיט מנין תפילה בציבור איז ער זייער נישט מקפיד, און ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, ווייל אז ס'פארט א באן פארט שוין יעדער מיט, אז ס'קומען ערליכע אידן זיי גרייטן זיך צו צום דאווענען, די שול איז געבויעט געווארן ערליך, איז בסופו של דבר פארט שוין מיט די אלע תפילות. יעצט ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא א בית הכנסת און א בית המדרש. אין א בית הכנסת טאר מען גארנישט טון נאר דאווענען. ס'איז אפילו נישט דא קיין מזוזה וואס איז נישט קיין פלאץ ווי מען וואוינט. מען טאר נישט שלאפן דארט, מען טאר גארנישט טון. נאכדעם איז דא א בית המדרש וואס דארטן קען מען עסן אהריים, מען מאכט שלש סעודות'ער היינט דארט. און ס'איז אזוי אז ס'איז מער א מקום דירה ווי מען קען וואוינען, אז איינער דרימלט איין וועקט מען אים נישט אויף. איז דאס איז דער חילוק צווישן א בית הכנסת און א בית המדרש. יעצט א בית המדרש איז געמאכט אויף צו לערנען תורה, און אין א בית הכנסת טאר מען גארנישט טון. יעצט אין ביאור הלכה אין סימן קנ אין סעיף א' דיבור המתחיל ולקנות ברענגט די משנה ברורה אז טאמער ס'איז נישט דא קיין פלאץ פארן ציבור אז זיי זאלן לערנען, למשל דער בית הכנסת איז זייער ענג, איז צווינגט איינער דעם אנדערן פון די שטאט אז מ'זאל בויען א בית המדרש. זאגט ער נאך מער ועוד שהרי כופין לבנות בית הכנסת לתפילה אז אזוי ווי ס'איז דאך דא א דין אז מ'מעג צווינגען, אז מען זאל בויען א בית הכנסת צום דאווענען, כל שכן בית המדרש המיוחד לתורה, פארוואס שחיובו יותר גדול, צו לערנען תורה איז א גרעסערע חיוב, כמו שאמרו חזל, מסכת שבת דף י', מניחין חיי עולם, זיי לאזן איבער די תורה ועוסקין בחיי שעה דאס איז תפילה, און אזוי ווי ער האט גע'פסק'נט אין שולחן ערוך סימן קנג, סעיף א', ביז ו'. שטייט דארטן אז מען מעג מאכן פון א בית הכנסת א בית המדרש, אבער פון א בית המדרש א בית הכנסת טאר מען נישט מאכן, עס שטייט אויכעט אז מען פארקויפט א בית הכנסת אז עס זאל זיין פלאץ אויף צו לערנען, ממילא איז וויכטיגער אז מען זאל מקדים זיין צו בויען א בית המדרש. יעצט עס שטייט ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר אורה זו תורה, מען האט מקבל געווען זיך אויף זיך דעם עול תורה, דארף יעדער זעהן מען זאל האבן שיעורים קבועים ס'איז דא איבעראל ווי צו גיין, און ס'איז דא אויכעט. קען הערן אויף טעיפס מיט אלעם אבער ס'איז אלץ נישט די זעלבע ווי מען זיצט אין א בית מדרש און מען לערנט אינאיין. יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת מגילה דף כט עמוד א' עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל אלע בית מדרש אין בבל גייען זיך טרעפן אין ארץ ישראל שנאמר ס'איז דא א פסוק אין ירמי' קפיטל מו כי כתבור, אזוי ווי די בארג תבור בהרים, אזוי ווי די בארג תבור צווישן די בערג וככרמל בים יבוא. יעצט ידוע, ווען דער אייבישטער האט געוואלט געבן די תורה איז געקומען דער בארג תבור און דער כרמל, איז דעמאלטס ווען משיח העט קומען, וועלן זיי אויכעט קומען אויף ארץ ישראל. זאגט די גמרא אז דברים קל וחומר, מה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה, זיי זענען נאר געקומען לפי שעה צו לערנען תורה מען זאל געבן די תורה אויף זיי, נקבעים בארץ ישראל, כל שכן בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה. למעשה. ס'איז דא א מדרש, דער מדרש ברענגט אזוי, אז ווען דער אייבישטער האט צעבראכן דעם בית המקדש, אז דער אייבישטער האט געמאכט א פייער אין בית המקדש, אזוי שטייט אין איכה. געמאכט א פייער. יעצט לכאורה אויב ס'האט געברענט, די שטיינער זענען דאך נישט פארברענט געווארן, וויאזוי א שטיין ווערט נישט פארברענט? וויאזוי איז געבליבן נאר א קליין שטיקל די כותל מערבי פון גאנצען בית המקדש? איז די תירוץ איז דער אייבישטער האט עס געמאכט מיט א פייער, דעם אייבישטער'ס פייער איז אזא מין פייער וואס האט צושפליטערט אלע שטיינער, עס ווערט געברענגט אין מדרש אז פון די שטיינער זענען געפלויגן איבער די גאנצע וועלט שטיינער. עס ווערט געברענגט אז איבעראל וואו ס'איז דא אין חוץ לארץ א שול, איז א סימן אז דארט איז געפאלן א שטיין פון בית המקדש. וועגן דעם ווען דער אייבערשטער וועט צוזאמנעמען די גלויות וועט ער דאך צוזאמנעמען די אלע ארץ ישראל'דיגע זאכן וואס איז אוועקגעפלויגן, אזוי ווי למשל די שטיינער אויך, איז ממילא ווען די אלע בתי כנסיות און בתי מדרשות וועלן זיך טרעפן, זיי וועלן זיך צוריקקובע זיין אין ארץ ישראל. יעצט דער ישמח מלך אין פרשת בחוקותי ברענגט א מורא'דיגע זאך, אז וועגן דעם האט דער אייבערשטער. געהייסן שלמה מלך'ן אז ער זאל בויען פון עצי ברושים און עצי ארזים ווייל דאס איז זאכן וואס ווערט פארפוילט משך די יארן כדי מען זאל יעדער דור זאל זיין ביזי איבערצובויען דעם הייליגן בית המקדש און דעם אייבערשטנ'ס הויז אזוי ווי היינט איז נישט דא די אלע זאכן שטייט דאך וכן תעשו דרש'נט דאך די גמרא לדורות הבאים איז יעדער דור איז מחיוב צו בויען דעם בית המקדש אין אונזער צייט, וואס איז אין אונזער צייט דער בית המקדש? דער בית מדרש אדער ישיבות, דארטן ווי מען זיצט און מען לערנט תורה, דארט איז די שכינה שורה. יעצט די וואך געפין מען אויך אין די סדרה אז ס'איז געווען א שולחן, אויפן שולחן האט מען ארויף געלייגט א לחם הפנים, ס'איז געווען נאך די שפאנישע אינקוויזיציע זענען מענטשן אנטלאפן, ס'איז געווען וואס זענען אנטלאפן אויף ארץ ישראל, געווען א איד וואס האט זיך באזעצט אין די הייליגע שטאט צפת, ס, און ער האט זיך געעפנט דארטן א ווינד מיל, איר ווייסט אין צפת פלעגן אידן האבן פרנסה, עס איז געווען ווינד מילס, עס איז גרויסע שיינע ווינטן דארטן, איך בין געווען למשל יעצט אין אלול און אין תשרי, איך האב געעפנט די פענסטער פון ביידע זייטן פון די הויז, עס האט אזא פיינע ווינט געבלאזן, אזא הייליגע ווינט, ווייל פונעם אר"י הקדוש'ס בית החיים דארט ווי ער ליגט און ר' פנחס בן יאיר פון דארטן בלאזט אריבער אויף שיכון מאור חיים, ס'איז אזא פיינע ווינט געווען, נישט געדארפט קיין עירקאנדישן גארנישט, עניוועי פלעגט מען האבן אזאלכע רעדלעך וואס האבן געדרייט ווינט מילן און מען האט געמאלן מעהל, דער קיצור און דער איד איז אנטלאפן פון שפאניע האט זיך באזעצט דארטן אין צפת און געמאכט פרנסה, איינמאל האט דער רב געזאגט דא אין פרשת תרומה תתצוה אין די סדרות האט ער געזאגט א דרשה אז דער אייבישטער האט געהאט א בית המקדש און מען האט אים געברענגט צוועלף ברויטן מען האט עס שבת ארויפגעלייגט, און ס'איז געבליבן פריש ביזן אנדערן שבת, און מענטשן, די כהנים וואס האבן געכאפט פון די שיריים פון די ברויט זענען רייך געווארן, ווייל דאס איז מרומז אויף פרנסה, און היינט ליידער אז ס'איז נישט דא די בית המקדש פעלט די ברויט פארן אייבערשטן, און כביכול די מענטש האט זיך צוגעדאכט אז דער אייבערשטער האט נישט וואס צו עסן, ער הונגערט חלילה. און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, ער איז אהיים געגאנגען שבת און דערציילט פאר די רעבעצין זיינע, ווייסט אונז האמיר אסאך מעהל, און דער רב האט אויסגערעכנט מען דארף עס בי"ג נפה דארף מען עס דורכזייען, און וואס זאל מען טוהן, דער אייבישטער האט נעבעך נישט א בית המקדש, אבער אונז האמיר גענוג מעהל און אונז גיימיר דורכזיפן די מעהל דרײַצן מאל און מיר באקן פארן אייבישטן צוועלף חלות. שוין, בקיצור, און ס'האט אנגעהויבן, זיי האבן געבאקן, דער איד פלעגט יעדן פרייטאג דאס אריינלייגן אין ארון קודש, ווייל האט דאך עס געגעבן גראד פארן אייבערשטן, און יעדן שבת אינדערפרי ווען מ'האט געעפנט דעם ארון קודש צו ליינען די תורה איז עס נישט געווען דארטן, און דער איד האט זיך געפרייט אז דער אייבערשטער נעמט צו זיין חלות און ער עסט עס אויף. א בית המקדש קען ער נישט בויען פארן אייבערשטן, אבער וואס ער קען מינימייזן, ווי מען זאגט דעם לאז, אז ער האט נישט קיין חלה, זאל ער מאכן חלה. דאס איז געווען די תמימות'דיגע אידן. עניוועי, ויהי היום דער רוף איז געווען פרייטאג פאר שבת הגדול, און דער רוף איז געווען אינדערפרי אין בית מדרש נאכן דאווענען, ער האט זיך פארגעקוקט דעם שיעור. זעט ער ווי דער בעקער, דער איד וואס האט די מעהל, קומט אריין מיט שיינע צוועלף גרויסע חלה און לייגט עס אריין אין ארון קודש. נעמט ער זיך אויף אים שרייען, דו ביסט צודרייט געווארן? דו לייגסט אין ארון קודש חלה? זאגט ער, עס הייסט איך טו דאך שוין אסאך חדשים און דער אייבערשטער נעמט עס יעדן שבת. זאגט אים דער רב, דו ביסט צודרייט? ווארט דא וועסטו באלד זעהן, מסתמא נעמט עס דער שמשׂ. אזוי איז געווען, דער שמשׂ קומט און ער שטעלט צו דעם ארון קודש אזוי ווי עס דארף צו זיין, און דעם ספר תורה ווייסט מען מישט אויף מען זאל נישט דארפן טירחא דציבורא, און ער זעט דארטן די חלות און ער נעמט עס אהיים, און די רב קוקט עס צו מיט דעם בעקער, מיט דעם איד וואס האט עס געמאכט, און די רב זאגט, זעסט איך האב דיר געזאגט זיי נישט קיין נאר, דער אייבישטער דארף דיינע חלות, דער אייבישטער נעמט דיינע חלות און ער עסט עס אויף, וואס אומעדער? און שוין, און דער איד איז אהיים געגאנגען, ס'איז געווען א שלעכטע אינוועסטמענט, ער האט געמיינט ער טוט גוט, דערווייל האט ער נישט געטוהן גוט. ווען דאס איז געשען איז געגאנגען דער אר"י הקדוש און ער שיקט הרב חיים וויטאל, גיי זאג פאר דעם איד פארן רב ער זאל שוין אהיימגיין און לאזן א צוואה ווייל ער מארגן שטארבט ער. פרעגט ער, דער רב פרעגט הרב חיים וויטאל וואס איז מיין חטא? גייט ער צוריק און הרב חיים וויטאל און ער פרעגט זיין רעבן דעם אר"י הקדוש זאגט ער זאלסט וויסן דער איד האט מיט אזא תמימות דאס געמאכט פארן אייבערשטן אז פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן האט דער אייבערשטער נאכנישט געהאט אזא נחת רוח אויף די וועלט, ווי די חלה די י"ב חלה וואס דער איד האט אים געמאכט נו שוין איז האט ער געוואלט אנהייבן מסביר זיין דעם איד ער זאל עס ווייטער מאכן אבער ווייטער גייט שוין נישט ווייל די תמימות קען שוין נישט זיין מער ווייל ער האט דאך שוין געוויסט אז דאס נעמט נישט דער אייבערשטער עס האט גענומען דער שמש איז מען דארף וויסן רבותי וואס מען טוט פארן אייבערשטן צו עס איז קליין צו עס איז גרויס. טאמער ס'איז דא תמימות נעמט עס דער אייבישטער אן אזוי ווי אין די צייטן פונעם בית המקדש, און אן א הארץ וואס מען טוט דארף נאך האבן א גרויסן תיקון, וועגן דעם שטייט די וואך ועשו לי מקדש, מען מאכט א שולחן, דאס אלעס דארף מען טון פארן אייבישטן מיט א הארץ, מען זעצט זיך עסן ביי זיך ביים טיש אינדערהיים שבת צו יום טוב, אפילו אין די וואכן דארף מען וויסן ס'איז דא הלכות וויאזוי מען וואשט זיך, פון נטילת ידיים, בציעת הפת, און וויאזוי מען דארף עסן און וויאזוי מען דארף בענטשן, און ברכות וועלכס איז פריער וועלכס איז שפעטער, און אז מען טוט עס ווי עס דארף צו זיין מיט א תמימות, איז עס אזוי חשוב פארן אייבערשטן פונקט ווי ס'וואלט ווען געווען היינט א בית המקדש, און די כהנים מיט די לוויים זענען מקריב דארטן די קרבנות און מען זינגט מיט די טראמפייטערס און מיט די אלע כלי שיר, און ס'איז אנגענומען פארן אייבערשטן אויפן העכסטן אופן וואס ס'איז דא. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל. צו רעדן אין וואסער א צייט אונז געפינמער זיך, איז א הויעכע צייט, איז א חודש וואס איז פונקט אזוי חשוב דער אדר שני ווי דער אדר ראשון, און מען קען פועל'ן די זעלבע, אלעס ברוחניות ובגשמיות, און דער אייבערשטער זאל העלפן והימים האלה נזכרים ונעשים, און יעדער זאל געהאלפן ווערן מיט אלעם וואס ער ברויך, אמן.